לזכות שיינא בת קרן דפנה שתחיה ברעסינגער ליום ההולדת שלה כ א טבת. משיחת פורים תשכ ג. וואס איז געווען דער אופן הולדה של משה רבינו דערציילט ער אין חומש און מיט מער ביאור אין גמרא און אין מדרשים אז דאס איז געווען בזכות נשים צדקניות. ווארום אזוי איז געווען דעמאלט אין יענער תקופה האט פרעה גוזר, אז כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, איז עמד עמרם ופירש מאשתו, ויעמדו כל ישראל ופירשו מנשותיהם. אז בשעת ס'ארויס אט די גזירה אז אין טבע קאנען אידישע קינדער קיין קיום ניט האבן, דערפאר וואס די מדינה איז גוזר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, איז עמרם וואס ער איז געווען נאך א מת בעטיו של נחש ער איז געווען א צדיק גמור, האט ער געזען אז וויבאלד אניסא לא סמכינן, איז במילא ניטא קיין אנדער עצה פירש מאשתו. און אזוי ווי ער איז געווען דער שופטן של ישראל דער מנהיג ישראל בדור ההוא, האט עס גלייך געפועלט על כל ישראל דער זעלבע סדר הנהגה. איז געקומען צו גיין מרים און האט איהם געזאגט אז ניט דאס איז דער סדר. און יוכבד האט מסכים געווען מיט איר, געהאלטן מיט מרים'ען, און דורך מרים און יוכבד און די מיילדות העבריות האבן זיי געפועלט, האבן זיי אויפגעטאן אז עמרם איז האט געמאכט נאכאמאל ויקח עשה בה ליקוחין, נאכאמאל געשטעלט א שמחה חופה בשמחה גדולה, ווי די גמרא זאגט, ווי די גמרא און מדרש זאגט. און אזוי האבן געטאן כל ישראל, און דערנאך איז געווען דער הם הכירוהו תחילה, אז ניט נאר ס'איז בטל געווארן די גזירה פון כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, נאר זיי זיינען געווען אט א די א וואס זיי הכירוהו תחילה און האבן געזאגט זה קלי ואנוהו, ביי קריעת ים סוף. וואס דאס איז וואס די גמרא וואס דער מדרש זאגט אז בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים ווארום לולא מרים ויוכבד וואלט נישט געווען דער גאנצער ענין פון ישועתן של ישראל מושיען של ישראל. וואס כאמור לעיל, אף על פי שאין ענין יוצא מידי פשוטו אז ס'איז געווען אזוי אין פועל ממש, אט דאס אבער וואס ס'איז געווען כמה מאורעות וואס מ'האט ניט אריינגעשטעלט אין תורה, און אט דעם סיפור האט מען אריינגעשטעלט אין תורה, דערפאר וואס דאס איז א הוראה, א הוראה נצחית לכל הדורות ולכל המקומות. און אט דאס איז די הוראה בייחוד צו דעם דרא דעקבתא דמשיחא, אז מען זאל ניט מיינען אז מען דארף זיך פארלאזן אויף עמרם וואס ער ווערט אמאל דערשראקן פאר א גזירת המלכות, און במילא ארט אים ניט אז ער וועט זיצן און לערנען און די פרוי זיינע וועט זיצן און לערנען. דאס וואס זי דארף לערנען און זיי וועלן זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, אלא וואס דען מיט אידישע קינדער וויבאלד אז מ'קען זיי ניט מחנך זיין ניט אין נילוס וואס דאס עבודה זרה של מצרים איז אט אט דעמאלט דארף מען גאר רחמנא ליצלן קיין קינדער ניט האבן. און אויף דערויף קומט צו גיין מרים און זאגט אז ניט דאס איז ניט דאס איז דער דרך וואס דאס איז קומען גאולתן של ישראל. דער דרך איז אז א איד דארף טון נאר דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן, און דערנאך מאנען פון דעם אייבערשטן אז ס'זאל זיך אלץ אויספירן לטוב בטוב הנראה והנגלה, און אט אט דעמאלט איז פונקט אזוי ווי בימים ההם בזמן הזה. איז אָט אָט די רעד האָט געפּועלט אויף עמרמען, אַז ער האָט חוזר ולקח און נאָכאַמאָל בשמחה ובחו בחופה ובשמחה, און דערפון האָט מען אויפגעשטעלט אָט אָט דעם דור, וואָס ער איז געווען דער דור הגאולה, וואָס איז אַרויס פון מצרים און ער האָט מקבל געווען תורה על הר סיני. און אט אזוי איז אויך דער גואל ראשון הוא גואל אחרון ווי ער זאגט אין מדרש שיר השירים, וואס דאס גייט אויף משה רבינו, איז אזוי איז אויך דער גורל פון די קינדער פון דעם דור דעקבתא דמשיחא, ליגט דאס אויכעט ביי יוכבדן און מרים'ען ביי מילדות העבריות. וואס זייער ענין איז אז זען אז ס'זאלן זיין אי קינדער וואס זיי זיין און זיך פירן ווי אידישע קינדער דארפן זיך פירן. און אז ס'קומט צו גיין איינער און שרייט און ס'דא א גזירה און מ'געפינט זיך אין א מדינה וואס ס'דארף זיין היאורה תשליכוהו דו דארפסט גיין מיטן שטראם מיט דער עבודה זרה פון דער מדינה איז ווערט ער ניט נתפעל פאר דער גזירה און כל זמן ס'קאן זיין ותצפנהו בדרך הטבע איז געווען ותצפנהו, און בשעת כל הדרכים בדרך הטבע האט זיך אויסגעלאזן און דעמאלט איז ותתצב, ווי די גמרא דרשנ'ט אין סוטה אז ותתצב זה הקדוש ברוך הוא, און אחותו זה הקדוש ברוך הוא, מרחוק זה הקדוש ברוך הוא, און לדעה זה הקדוש ברוך הוא, אט די אלע פרטים וואס האט זיך דעמאלט געטון, האט זיך דאס געטון מיט'ן אייבערשטן צוזאמען. די גמרא האט געוואוסט אז ותתצב איז דער טייטש, זי האט זיך אוועקגעשטעלט, און דאס גייט אויף אחותו אויף מרים. איז וואס זאגט די גמרא ותתצב זה הקדוש ברוך הוא, נאר אט דער שטעלן זיך וואס מרים האט זיך דעמאלט געשטעלט, איז דאס ניט געווען א ענין פון הבנה והשגה, ס'איז ניט געווען א ענין וואס זי האט געוואלט אויספרואוון, חס ושלום דעם אייבערשטן וואס וועט פאסירן דא, זי האט ניט געוואלט וואס זי האט זיך געוואלט אמפערן מיט עמרם און ווער וועט דא אויספירן, נאר ותתצב זה הקדוש ברוך הוא, זי איז געגאנגען מיט א שליחות פון דעם אייבערשטן, און וויבאלד אז דער אייבערשטער האט פריער געזאגט אז ס'דארף זיין פרו ורבו ומלאו את הארץ, האט זי זיך משתדל געווען אז ס'זאל אזוי זיין. וואס וועט זיין דערנאך מיט די וכבשוה איז זי געווען בטוח אז זי דארף מער ניט ווי צוגיין א קוק טאן און ס'וועט זיין ותתצב ווי זה הקדוש ברוך הוא וועט זי זען דארטן געטליכקייט און אט דאס איז די הוראה בדורנו זה ס'איז דא אזוינע וואס טענה'ן אז אויב מ'עט האבן א קינד במקום פלוני מוז מען אים מחנך זיין באופן כזה און ס'מוז זיין היאורה תשליכוהו ווארום א ניט מאכט פרעה גוואלדן און שיקט שוטרים און נעמט ארויס בעל כרחו וכו' וכו' זאגט מען אים אט דאס ווי דער רבי דער נשיא האט געזאגט אז אין גלות געפינט זיך מער ניט ווי דער גוף און די נשמה איז מלכתחילה אין גלות ניט געגאַנגען און קיינער איז אויף איר קיין באַלעבאָס ניט, איז לכאורה דאָ רעדט זיך דאָך וועגן דעם גוף, בשעת ער וועט איינשטעלן זיין לעבן, אַז ניט דער גוף וועט געוועלטיקן אויף דער נשמה, נאָר די נשמה וועט געוועלטיקן אויפֿן גוף. וועט דעמאלט ניט די נשמה נגרר ווערן נאכשלעפן זיך נאכן גוף און שטעקן אין גלות, נאר זי וועט ארויסנעמען דעם גוף פון דעם גלות, און פונקט אזוי ווי די נשמה איז עבדי אתם ולא עבדים לעבדים, אט אזוי וועט עס על ידי הממשלה און שליטה אויפן גוף וועט זי די זעלבע זאך אויפטון מיטן גוף, אז דער גוף וועט אויכעט זיין עבדי אתם ולא עבדים לעבדים.

און זיי אליין האט ניט א ענין וואס און אן עבודה וואס מוטלת על שכמם, איז אט דאס איז די הוראה לדור פון ימי צאתך מארץ מצרים, און אט אזוי אויכעט במיוחד צו דעם דור אויף וועלכן ס'שטייט כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אז ס'דארף קומען צו גיין די מילדות העבריות, און זיי דארפן ניט נספּאָל ווערן פאר גזירת פרעה, און האבן זען אז זאלן וואקסן אידישע קינדער, און נאר דעמאלט איז מען בטוח אז ס'וועט זיין דער הם הכירוהו תחילה. ושלא כדעת הטועים אז דאס רעדט זיך דווקא וועגן אזענע וואס זיי זיינען שוין אלט זעכציק יאר און האבן שוין ניט קיין טרדות הבית, לכל הפחות אזענע וואס זיי האבן שוין א בית לעצמם. לכל הפּחות אַזענע וואָס זיי זיינען שוין געקומען לגיל מצוות, אַז זי איז שוין אַלט צוועלף יאָר, וואָס דעמאָלט האָט, דאַרף זי זיך אָפּגעבן מיט ואהבת לרעך כמך. דערציילט שטייט אין חומש אַז מרים איז געווען עלטער פון משה מיט פינף יאָר. דאס הייסט אז דעמאלט ווען זי האט זיך משתדל געווען אז זאל נולד ווערן אט דער קינד וואס דערנאך איז ער געווארן מושיען של ישראל, איז זי געווען אלט קארגע פֿינף יאר. און אט דאס איז די הוראה אויף אידישע טעכטער גלייך ווי הגיע לגיל חינוך וואס דאס הייבט זיך אן כבן חמש כבן שש און ביי א אישה איז זיך פריער, במילא הייבט זיך דאס נאך אן נאך פריער ביי א טעכטער, ביי בנות ישראל, אז זייער ענין איז אויף זען אז ביי עמרם זאל האדעווען קינדער, ובמילא זאל האבן קינדער, ובמילא וועט דערנאך וועט זיין דער ותתצב זה הקדוש ברוך הוא. און אפילו מרחוק איז אויך זה הקדוש ברוך הוא, און דורך דעם וועט אויפגעשטעלט ווערן על ידי המילדות העבריות, וואס דאס איז יוכבד ומרים בדור ההוא, ועל דרך זה נשי ובנות ישראל בדורינו זה, וועט מען אויפשטעלן א דור ישרים יבורך, וואס דערנאך וועט מען זאגן ראו גידולים שגידלנו יעדער אב ואם, און מ'וועט מיט זיי גיין אנטקעגן משיח צדקינו בקרוב בימינו ממש.